און זי זאגט מיר פארוואס מאכסטו נישט קיין ווידיאו פון דעם, מאך עפעס, געב עס ארויס, זאג איך אבער ס'נישט מיין סאנג, ס'איז דער מיילעך, וויאזוי הייסט ער, מיילעך קאן, זאגט מיין ווייב, קאל אים, פרעג אים, כ'האב געקאלט ביז ער האט געענטפערט און דאס, כ'בין אראפגעגאנגען צו אים אין מאה שערים אין זיין דירה, א קליינע דירה אזוי, ווייסט דער פרידזש איז געהאנגען אויף א סטעפ, ס'איז געווען ממש אריינקום די טיר, מ'זעט עס אין די ווידיאו ונהפוך הוא זעט מען עס עקשעלי, מ'קען זען אז מ'וואקט אריין און די פרידזש שטייט אויף א האלבע סטעפ, מיט א באקס אויכעט.

איז כאילו אסאך מאל ווען מענטשן שפילן מוזיק ווארפט מען אריין געלט ביי זיי, זאגט מען מאך פארקערט, ער'ט שפילן מוזיק און ער זאל אויפהייבן געלט און דיך געבן פאר דו ווארפסט אריין געלט, סאו רייט מיך איך אויס, סאו מיילעך איז אדורכגעגאנגען, ער'ט זיך געשעמט אזוי שטיין פון די קעמרע, זאגט ער איך וויל נישט מ'זאל זען ס'איז מיך, נאו פראבלעם וואס גייסטו טון, כ'לייג מיין מאנטל אזוי, די קאוט אזוי, נאו פראבלעם ער וואקט אדורך איך כאפ די ווידעא איך גיי אריבער די גאס,

און ווייטער מיילעך קאן איז געפארן ערגעץ פון אמעריקע ער איז געפארן קיין אמעריקע צוריק וואוינען סאם האו און איך בין געפארן ווייטער מיט מיין זאך איך האב מיך אויפגעהערט א סטודיאו געהעריגע סטודיאו.
אין לאנדאן צוריק?
ניין ניין אין ארץ ישראל נאך ווייטער נאך אפאר חדשים שפעטער האב איך געטראפן די פלאץ אולפני רימון נאן אדער דען דעט די אלטע סטודיאו האב איך גערעדט פון יענע סטודיאו פון צביקה פון בן דוד יענע גענומען די סטודיאו ס'איז געווען עפעס א פלאד דארטן איז געווען מ'האט עס עפעס איבערגעזייפט איבערגעמאכט ס'איז נישט געווען צוויי. איך האב עס געדינגען, און איך בין געזעצן דארטן, א אלטע בארד געהאט, איך האב איבערגעלייגט מיין עקוויפמענט, און מען האט אנגעהויבן צו רעקארדן זאכן, פלעגן קומען בחורים דארטן, שייע פרענקל, מיט די נעמען, ח ו, סארי, איך האב פארגעסן אייערע נעמען, ב ה, אלעס, אלעס איז געקומען דארטן, פון אלע זאכן, איינער אויך צו עקט, האלטן פלעיס, פרידמאן הייסט ער, איז אויך געקומען דארטן, דראמען.

וועגן דעם, כ'האב דערמאנט וואס דיין רבי האט דיר געזאגט, ער איז געגאנגען פרעגן זיין רבי, שיק עס ארויס. דו האסט עפעס עפעס א מעסעדזש דא באקומען פון אים, שיק עס ארויס. למעשה האט עס ארויס געשיקט. אבער נאכנישט. ס'איז געווען, כ'האב געדארפט א ווידיאו. זאגט ער, מ'האט נישט קיין געלט פאר א קעמרע. וואס איז געשען מיט דעם ונהפוך? וואס איז שלעכט מיט דעם, מאכט מען די זעלבע זאך.

מיט אסאך מענטשן יא די קליינע געווען ביי מיך, ס'איז געווען ס'איז געווען א בענצי שטיין געקומען צו מיך מיט חתן סאנגס מיט מיט מיט מיט פורים סאנגס איז געווען דארט ביי מיך אין סטודיאו, מ'פלעגט דארט האבן, מושי רוט פלעגט אלעמאל קומען מיט זיין קווייער דארט מנגנים, פלעגט קומען דארט מיט זיין קווייער דארטן פרעקטיסן ביי מיך, און כ'האב געהאט א א געוואלד פון מענטשן געקומען, כ'האב א גוטע טשילד פלאץ, כ'האב מיך באקענט, יא מיט מלכות קווייער, ס'איז געווען אזוי, מלכות איז געווען ניי דעמאלטס, ס'איז געווען אזוי בערגער מיט א פאר חברה מיט מיט מיט אים.

האט מורא'דיג ליב געהאט, ער זאגט איי לייק איט, איי וואנא דו איט, איך וויל מאכן די סינגל מיט דיך. ער איז געגאנגען צו צבי בלומענפעלד, און ס'איז געווען בשעת איך האב זיך געצויגן קיין. יא, און געווען א שיינע ניגון. שיינע ניגון געווען, ער האט געמאכט די ניגון מיט אים, און מ'האט געמאכט א ווידיאו, פראפעשענעל ווידיאו, ער האט באקומען א ספאנסער, ער האט געספענדט משוגענע געלט, ער האט נישט געוואלט מיין ווידיאו, די טשיפיש ווידיאו, באט למעשה האט יענער באקומען מער וויוס, עניוועי.

דער בן שלמה'לע דארט און די חברה זענען זיין זיין פלייש און זיין נשמה. דאס דאס די סטייל מוזיק רעדט צו אים. דעטס וואט איט איז. נישט די אלע אגודה אחת. עס איז אויך שיין. עס איז זיין סטייל. די עולם עם עמי האם זיי עקספעקטן עס פון אים. פאפא אוטע. כ'האב עס אויך געמאכט מיט אים. אלעס האב איך געמאכט שפעטער מיט אים.

ממש גארנישט. און כ'האב געטראכט אליינס, און דאס, אז איך מאך מער געלט אזוי. ביז כ'האב מיך אויפגעכאפט איין מאל, געפארן קיין אומאן, און כ'האב דארטן איינגעזען אז באמת איז אלעס פונעם באשעפער, גארנישט פון מיך. אז די דובנער מגיד האט אמאל געזאגט פאר איינעם אז דו גייסט, אז דו, אז דו האסט אזא שטארקע אמונה דארפסטו נישט גיין ארבעטן. דער מענטש האט עס אזוי ערנסט אנגענומען, האט ער געטראכט ביי זיך, יו נאו וואט, כ'גיי נישט ארבעטן. פארקויפט זיין חמור. וואס איז געשען? דער ערל וואס האט געקויפט די חמור פון אים, האט ער געטראפן עפעס א טרעזשור, און ער האט געלייגט די טרעזשור אויף די חמור, און ער איז אריינגעפארן צו עפעס א קעיוו, די קעיוו איז איינגעפאלן, און ער האט נישט געקענט ארויסקומען, די חמור האט געוואלט אהיים גיין, ער האט געקענט זיין לעצטע הויז, ער איז צוריק געפארן צום איד. ווייסט וואס עס מיינט אז א מענטש וואס גלייבט אין באשעפער שטארק מיט אמונה, איז דאס האט מיך אויפגעבויט, דאס האט מיך באמת געשטארקט, און היינט נאך איך שטארק מיך יעדן טאג ווייל עס איז שווער, עס איז נישט איזי, פרנסה איז נישט איזי ווען מען קוקט אויף דעם וועג.

אז דו האסט א טאלאנט נוץ עס אויס די מערסטע. נוץ עס אויס, עקזעקטלי. און איך ענקארעדזש עס, און נישט נאר דאס, ווילסט וויסן נאך א זאך? ס'קומט צו מיך בחורים, יא, וואס ווילן זיך אויסלערנען צו מיקסן, אסאך פון דעם, יא, און איך זאג זיי כסדר, קום לאמיר דיך אויפווייזן. איינער פרעגט מיך, אבער גערשי דו גיבסט ארויס דיינע סודות, זאג איך וועלכע סודות? וואס האט ער, נאכאמאל, ס'דא, ס'געווען א, ס'דא א באקאנטע מעשה פון א איד אין ירושלים, א בעקערי און זיין ארבעטער האט אויפגעעפנט א בעקערי איין טאג און וואס האט ער געטון אנשטאט צו זיין אויפגערעגט אויף אים איז ער געגאנגען מיט אים און געהאלפן ער האט געזאגט קום וואס קען איך דיך העלפן דא אקעי ניין דו דארפסט לייגן די ברויט צו זיין בעסער אויפגעשטעלט ער האט אים געהאלפן מיט אלעס און זיינע חברה זיינע פרענדס פרעגן אים כ'מיין מילא זאג אים גוט פאר דיך און דו ביסט נישט אויפגערעגט אויף אים אבער דו העלפסט אים צו

סאו איך האב מחליט געווען, עניוואן הו וואנטס, קום צו מיך איך וועל דיך אויסלערנען נאו פראבלעם. ענד דעטס וואט איי דא טודעי, פארשטייסט? ליפא ארבעט מיט מיך, בערי ארבעט יעצט מיט מיך, מיכל שניצלער ארבעט יעצט אויף א עלבום, כ'האב גראדע געמיקסט אפאר סאנגס אויף זיין עלבום. יוסי גרין האב איך געארבעט מיט אים צוזאמען, כ'האב געמאכט אפאר סאנגס מיט אים, און מיט שלומי זלצמאן צוזאמען, זייער שיינע זאכן האט מען געמאכט, באמת אסאך אסאך שיינע זאכן,

כ'האב געבויט מיין סטודיאו יעצט ברוך השם אין מיין נייע הויז, מ'האט דיר שוין געגעבן א טור אויף דעם, און מיר זעהן אז די סטודיאו האט עפעס דא אסאך פראבלעמס, מיינט צו זאגן, איך ס'האט טשעלענדזשעס אבער איך איך דיל מיט דעם, מיינט צו זאגן דער אייבערשטער וועט העלפן אם ירצה השם כ'וועל עס דארפן איבערמאכן אפאר זאכן באט די איידיע איז אז מ'דארף וויסן וואס מ'טוט, מ'קען נישט סתם אין די וועלט אריין לייגן, ס'הייסט דא איינער האט געפרעגט וויאזוי סאונד פרוף אין חרוב, זאגט ער מיך ער לייגט ער פילט אן די דאך פול מיט ספרעי פאום אבער די דיקע ספרעי פאום און מיט קאנקריט מיט נאך און אט אזוי די גאנצע זאך פארשטאפט ס'וועט זיין סאונד פרוף. אין קאליפארניע איז דא א ריזיגע אודיטאריום מיט שטאק פון אפארטמענטס, און די אודיטאריום, אזוי איז געבויט די אודיטאריום, מיט א משוגענעדיגע דאך, מען הערט יעדע איינציגסטע זאך, די בעיס גייט אדורך אלע צען שטאק, וואס איז געשען? ס'איז מיר אזוי געווען, זאג איך, דוד, איין זאך האסטו נישט געטון.